בעזרת השם יתברך מסכת בבא קמא דף צ"ג, מיר הייבן אן דף צ"ג עמוד א', פינף שורות פון אויבן, אמר רב חנן, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב חנן, האט רב חנן געזאגט, המוסר דין על חברו, איינער וואס האט א תביעה אויף זיין חבר, און ער געבט עס איבער פארן בית דין של מעלה, פשט ער בעט פון באשעפער זאל זיך נוקם זיין, איז הוא נענש תחילה, קריגט ער ערשט א עונש, ווייל פון הימל זאגט מען, ביסט עפעס אזוי ראוי אז מ'זאל דן זיין דיינע דינים? לאמיר קוקן אין דיין פעקל, און דער מענטש אליין וואס האט געבעטן ער ווערט נענש ערשט, שנאמר, אזוי ווי שטייט אין פסוק, דער פסוק זאגט ותאמר שרי אל אברהם חמסי עליך, אז זי איז אויפגערעגט אז אברהם האט נישט געדאוונט אויף איר, און זי זאגט דארט ווייטער ישפוט ה' ביני וביניך, זי האט איבערגעגעבן דעם דין כאילו אין הימל, וכתיב וואס שטייט נאכדעם ויבא אברהם לספוד לשרה ולבכותה, אז שרה איז טאקע אוועק פון דער וועלט, זאגט די גמרא והני מילי, דאית ליה דינא בארעא, דאס איז נאר איינער וואס וואלט געקענט גיין א דין תורה דא אויף די וועלט, אנשטאטס גיין דין תורה, בעט ער זיך ביים באשעפער דער באשעפער זאל זיך נוקם זיין, פאר אזא איינער איז געזאגט געווארן אז ער ווערט ערשט נענשט אבער אז נישט אז ס'איז נישט דא קיין וועג צו גיין דא דין תורה, אויף דעם איז נישט געזאגט געווארן, זאגט די גמרא אמר ר' יצחק, האט ר' יצחק אויך געזאגט אוי לו לצועק יותר מן הנצעק, פשט, וויי פאר דער וואס בעט פארן באשעפער זאל זיך נוקם זיין, נאך ערגער ווי דער נצעק ווי דער מענטש וואס אויף אים בעט מען, תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, דער פסוק זאגט ביי א גר אז טאמער מען פייניגט א גר, זאגט דער פסוק אם צועק יצעק אלי שמוע אשמע צעקתו, אז טאמער דער גר העט וויינען ביים באשעפער אז מען פייניגט אים, עט דער אייבערשטער הערן זיינע צעקות, וחרה אפי והרגתי אתכם בחרב, און וואס איז דאס דער אתכם? איז אתכם זאגט די ברייתא אחד הצועק ואחד הנצעק במשמע, דער גר וואס האט געבעטן די אייבערשטער זאל זיך נוקם זיין, איז ער וועט אויך נענש ווערן, נאר וואס דען איז שממהרין לצועק יותר מן הנצעק, דער צועק דער וואס בעט, ער ווערט ערשט נענש פאר דער וואס מען האט געבעטן אויף אים, זאגט די גמרא ווייטער, ואמר רבי יצחק, לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, א קללה פון א הדיוט זאל נישט זיין לייכט אין דיינע אויגן, שהרי אבימלך קלל את שרה, אבימלך האט געשאלטן שרה, ונתקיים בזרעה, און ס'איז נתקיים געווארן ביי אירע קינדער שנאמר אזוי שטייט אין פסוק, ביי אבימלך ער האט געגעבן דארט מתנות פאר אברהם, הנה הוא לך כסות עיניים, איז פשטות מיינט עס אז כאילו די מתנות זאלן זיין א כסות עיניים אויף די אלע מענטשן וואס זאגן שמועות אויף שרה אז אבימלך האט געוואוינט מיט איר איז דאס וועט זיין א כסות עיניים אז כאילו אז ער האט געגעבן אסאך מתנות העט יעדער זען אז נישט פשט ער האט צוריק געגעבן שרה ווען ער האט געענדיגט נאר אז די אייבערשטער האט געמאכט א נס. און ער האט נאך מפצה געווען אברהם אויכעט, אבער מיר דרש'ן דעם פסוק הנה הוא לך כסות עיניים, אז אמר לה, אבימלך האט געזאגט פאר שרה הואיל וכסית ממני ולא גילית שהוא אישך, היות וואס דו האסט פארהוילן פון מיר, האסט מיר נישט מגלה געווען אז אברהם איז דיין מאן, וגרמת לי הצער הזה, און דו האסט מיר גורם געווען דער צער, יהי רצון שיהיו לך בני כסויי עיניים, זאלסט האבן קינדער בלינדע, און טאקע ונתקיים בזרעה דכתיב, ויהי כי זקן יצחק, ותכהין עיניו מראות, אז ער איז טאקע בלינד געווען, זאגט די גמרא אמר רבי אבהו לעולם יהא אדם מן הנרדפין ולא מן הרודפין, ענדערש זיין א נרדף ווי איידער א רודף, שאין לך נרדף בעופות יותר מתורים ובני יונה, דער גרעסטער נרדף פון די עופות איז די תורים ובני יונה די קליינטשיגע פייגעלעך, והכשירן הכתוב לגבי מזבח, און זיי טאקע זענען די איינציגסטע עופות וואס זענען כשר אויפן מזבח. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען די משנה, האומר, סמא את עיני וכו', פשט מ'האט געזען אין משנה אזוי, ווען איינער זאגט פאר א צווייטן סמא את עיני, קטע את ידי, שבור את רגלי, אהה ראובן בעט פאר שמעון זאל אים אפהאקן די הענט די פיס די אויג, און שמעון טוט טאקע אזוי, איז שמעון חייב, יעצט אפילו אויב ראובן האט געזאגט על מנת לפטור, איז שמעון אויך חייב, אבער ווען ס'קומט צו געלט, טאמער ראובן בעט פון שמעון קרע את כסותי שבור את כדי, צוברעך מיר מיין כד, צורייס מיר מיין בגד, איז דא טאמער האט נישט געזאגט על מנת לפטור, דארף שמעון באצאלן, אז ער האט געזאגט על מנת לפטור, איז שמעון טאקע פטור. זאגט די גמרא, אמר ליה רב אסי בר חמא לרבא, מאי שנא רישא מאי שנא סיפא, וואס איז טאקע א חילוק צווישן גוף און געלט, פארוואס ביי גוף זאגט מען אז אפילו ווען ראובן זאגט על מנת לפטור איז מען נישט פטור, און ביי געלט זאגט מען אז יא? אמר ליה, ענפערט רבא, רישא לפי שאין אדם מוחל על ראשי אברים, פשט, ווען עס קומט צו א גוף, ווייס מיר אונז אז אליבא דאמת איז א מענטש נישט מוחל אויף זיינע אברים, איי ער האט געזאגט על מנת לפטור, ס'מיינט גארנישט, ער איז נישט געווען ביים דעת. אבער ווען ס'קומט צו געלט, איז דארט האט על מנת לפטור טאקע א משמעות. אמר ליה, ענטפערט אבער רב אסי בר חמא צוריק צו רבא, וכי אדם מוחל על צערו, אויף א מענטש'ס צער איז א מענטש דען מוחל? דארט קען מען אויך זאגן אז א נארמאלער מענטש איז נישט מוחל אויף זיין צער און ער דרוקט זיך אויס סתם. אבער פון דעסט וועגן דתניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא, הכיני פצעיני על מנת לפטור פטור, אז טאמער ראובן זאגט פאר שמעון שלאג מיך, פאטש מיך, נישט זאל אפהאקן א הענט, נאר סתם געב מיר א פראסק, איז ער פטור אויב ער האט געזאגט על מנת לפטור. איי פארוואס? לויט דיין הסבר אז א מענטש איז נישט מוחל אויף זיין גוף, און פארוואס דא זעט מען אז יא, איז אישתיק, איז רבא שטיל געבליבן. אמר, פרעגט רבא צוריק צו רב אסי בר חמא, מידי שמיע לך בהא, דו האסט עפעס א תירוץ אויף דעם? אמר ליה, האט ער געענטפערט יא, הכי אמר רב ששת, משום פגם משפחה, פשט ס'דא א חילוק צווישן אפהאקן א אבר און א צער גופני, אפהאקן א אבר איז א פגם פאר די גאנצע משפחה, איז אויף דעם קען א מענטש נישט מוחל זיין, ער קען נישט זאגן על מנת לפטור, ווען ס'קומט אבער צו א פראסק קען א מענטש יא מוחל זיין. איתמר, האט מען טאקע געלערנט אז רב אושעיא אמר משום פגם משפחה, רבא אמר משום אין אדם מוחל על ראשי אברים שלו, פשט רב אושעיא זאגט טאקע די טעם אלס פגם משפחה, און רבא זאגט אז אין אדם מוחל על ראשי אברים שלו, איי א מינוט צוריק האט מען געזען אז מ'האט געפרעגט אויף רבא אז אויב אזוי פארוואס ביי א פראסק זעט מען אז א מענטש איז יא מוחל רבא האט נישט געענטפערט, איז כנראה רבא האט למעשה צוריק געצויגן, רבא האט געהאלטן אז יא ס'איז דא א חילוק, ווען ס'קומט צו ראשי אברים איז א מענטש נישט מוחל, ווען ס'קומט צו א פראסק איז א מענטש יא מוחל, אבער על כל פנים דאס איז רב אושעיא דאס איז רבא, רבי יוחנן אמר, רבי יוחנן קריגט זיך אינגאנצן סיי אויף ר' אושעיא סיי אויף רבא. רבי יוחנן האלט אז א מענטש קען מוחל זיין אויף אלעס. א מענטש קען זאגן אז על מנת לפטור, ראובן קען הייסן פאר שמעון זאל אים אפהאקן די הענט, טאמער ער זאגט על מנת לפטור וועט שמעון זיין פטור. נאר וואס דען זאגט רבי יוחנן, יש הן שהוא כלאו, ויש לאו שהוא כהן. ס'דא אמאל א יא וואס איז אזוי ווי א ניין, איז דא אמאל א ניין וואס איז אזוי ווי א יא? פשט אזוי, רבי יוחנן לערנט אינגאנצן אנדערש פשט ביי אונזער משנה. אונז האבן געלערנט פשט אין משנה אז ראובן זאגט פאר שמעון אז ער זאל אפהאקן די האנט, זאל אפהאקן די פיס, זאל צערייסן דעם בגד, איז טאמער ער זאגט על מנת לפטור איז ביי ממונות איז מען פטור, ביי גוף איז מען חייב. רבי יוחנן זאגט ניין, רבי יוחנן לערנט נישט אזוי פשט אין משנה. רבי יוחנן האלט אז די על מנת לפטור דאס זאגט שמעון, פשט רבי יוחנן זאגט אזוי, אז ווען ראובן זאגט פאר שמעון אז ער זאל אפהאקן זיין האנט, און שמעון פרעגט צוריק, על מנת לפטור? און ראובן ענטפערט צוריק, הן, יא, איז דא אמאל וואס די הן קומט מיט אזא קוועסטשן מארק, מיט אזא נוסח שאלה, הן? כאילו ביסט נארמאל? דו מיינסט איך האב מיינסט איך האב עס געמיינט ערנסט? איז ווען א מענטש זאגט אזא סארט הן, איז אוודאי די הן גארנישט ווערט, און טאקע ביי אזא ציור רעדט די משנה, אז ווען ראובן זאגט פאר שמעון האק אפ די הענט, און שמעון פרעגט על מנת לפטור און ראובן ענטפערט הן, איז אוודאי שמעון חייב צו צאלן. מה שאין כן ווען ס'קומט צו א בגד לאמיר זאגן ס'אלץ משלים, די זעלבע זאך וואלט געווען פארקערט, אבער ווען ס'קומט צו א בגד, און ראובן זאגט אים קרע את כסותי, און שמעון פרעגט על מנת לפטור, און ראובן ענטפערט צוריק לא, אויך מיט אזא נוסח שאלה, איז אויך דער לא מיינט יא, איז טאקע ביי אזא ציור איז מען חייב, אבער הוא הדין פארקערט פשט, ביי גוף קען אויך אמאל זיין אז שמעון זאל זיין פטור און ביי ממון קען אויך אמאל זיין אז שמעון זאל זיין חייב אלץ ווענדט זיך וויאזוי ראובן האט געזאגט די הן וויאזוי ראובן האט געזאגט די לאו אבער ווייטער דאס איז נאר ווען ראובן זאגט עפעס פאר שמעון שמעון ענטפערט צוריק על מנת לפטור און ראובן ענטפערט צוריק הן אדער לאו ביי דעם טאקע ווענדט זיך צו ס'איז געווען בנוסח שאלה, אדער ס'איז געווען בנוסח אז איך וויל טאקע אזוי זאל זיין. מה שאין כן, לויט ר' יוחנן, טאמער ראובן זאגט קלאר פאר שמעון על מנת לפטור, איז דא איז קלאר אז שמעון איז פטור, און טאקע דאס איז די ציור פון די ברייתא וואס מ'האט געזען אז ווען ראובן זאגט פאר שמעון הכני פצעני על מנת לפטור, אז פטור, דארט רעדט זיך אז ראובן האט געזאגט פשט ווען ראובן זאגט פאר שמעון על מנת לפטור, לויט רבי יוחנן איז שמעון אלעמאל פטור סיי אויפן גוף און סיי אויף ממונות, זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא אז טאמער ראובן זאגט פאר שמעון הכני פצעני און ער פרעגט אים צוריק על מנת לפטור, ואמר לו און ער ענטפערט אים צוריק הן, אזוי בתמיה, איז דעמאלטס איז די דין איז הרי יש לו הן שהוא כלאו, אז ס'דא אמאל א יא וואס איז א ניין, די יא איז א ניין, אז אוודאי טאר דאס שמעון נישט טון טאמער שמעון וועט עס טון, וועט ער זיין חייב. ווייטער איז דא אמאל פארקערט. טאמער ראובן זאגט פאר שמעון קרע את כסותי, און ער פרעגט צוריק על מנת לפטור, ואמר לו און ער ענטפערט לאו, אזוי בתמיה, איז דער לאו מיינט הן, הרי לאו שהוא כהן, האסט א לאו וואס איז אזוי ווי א הן. אבער ווייטער די נקודה איז נישט ממונות אדער גוף, די נקודה איז, וואס איז געווען די נוסח וואס ראובן האט געענטפערט זיין הן אדער זיין לאו. זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, שבר את כדי קרע את כסותי חייב, פשט, מען האט געזען אין די משנה ווי מען האט יעצט געזען, אז טאמער ראובן הייסט פאר שמעון זאל אים צוברעכן זיין כד אדער צורייסן זיין בגד, איז טאמער ס'איז געווען על מנת לפטור, דעמאלטס איז שמעון פטור, טאמער ס'איז נישט געווען על מנת לפטור, איז שמעון חייב. פרעגט די גמרא, איז עס דען אזוי? טאמער מ'האט נישט קלאר געזאגט על מנת לפטור איז מען חייב? ורמינהי, פרעגט די גמרא א סתירה פון א ברייתא. שטייט אין ברייתא, די ברייתא גייט ארויף אויפן פסוק, שטייט אין פסוק כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, די פסוק רעדט פון א שומר חינם, דרש'נט די ברייתא, לשמור ולא לאבד, לשמור ולא לקרוע, לשמור ולא לחלק לעניים, פשט אזוי, זאגט די ברייתא, אז ווען ראובן איז מפקיד א פיקדון ביי שמעון, ער נעמט אויף שמעון שמעון זאל זיין זיין שומר, איז ווען איז שמעון א שומר? נאר טאמער ער נעמט אים אויף זאל זיין א שומר, א שומר אליין, וואס אבער טאמער ראובן געבט עפעס פאר שמעון, שמעון זאל זיין זיין שומר, און ער זאל צוברעכן די זאך, ער זאל צורייסן די זאך, ראובן געבט פאר שמעון א כלי, און ער זאגט אים צוברעך עס, צורייס עס. איז דא, נישט נאר טאמער שמעון העט טאקע פאלגן צוברעכן צורייסן, העט שמעון נישט דארפן צאלן, נאר שמעון האט נישט קיין דין פון קיין שומר, טאקע טאמער שמעון העט עס פארלירן העט פושע זיין דעם חפץ, העט ער אויך זיין פטור, ווייל דאס דרש'נט מען פון לשמור לשמור ולא לאבד, לשמור ולא לקרוע, פשט ווען איינער נעמט אויף א שומר על מנת לאבד על מנת לקרוע, הייסט יענער ניטאמאל א שומר, און די זעלבע זאך איז על מנת לחלק לעניים, טאמער ראובן געבט געלט פאר שמעון על מנת לחלק לעניים צוטייל עס פאר עניים, איז ביי אזא ציור הייסט נישט שמעון א שומר, און ממילא ט אפילו טאמער שמעון עט עס פארלירן עט ער אויך נישט דארפן צוריק צאלן פאר שמ פאר פאר ראובן, און נישט נאר עט נישט דארפן צוריק צאלן פאר ראובן, נאר פאר די עניים עט ער אויך נישט דארפן געבן גארנישט, פארוואס? ווייל יעדע עני וואס עט קומען צו אים, געב געב עס פאר מיר, ביסט דיך מיר שולדיג, ראובן האט דיך עס געגעבן זאלסט עס טיילן פאר די עניים, קען ער זאגן פאר יעדע עני באזונדער, פאר דיך בין איך שולדיג, איך וואלט עס געגעבן פאר א צווייטע עני, איך וואלט עס געגעבן פאר א דריטע עני, ער קען זיך אויך פון דעם ארויסדרייען. איז פשט, ווען ראובן געבט עפעס פאר שמעון, על מנת אדער לחלק לעניים, אדער לקרוע, אדער לאבד, איז הייסט נישט שמעון א שומר, און שמעון איז פטור פון צו באצאלן, וואס זעט מען דא? זעט מען דא, אז אפילו ער האט זיך נישט אויסגענומען על מנת לפטור, איז שמעון פטור, און אין אונזער משנה איז געשטאנען נישט אזוי. ענטפערט די גמרא, אמר רב הונא לא קשיא, הא דאתא לידיה, הא דלא אתא לידיה, פשט אלס ווענדט זיך, צו ראובן האט געגעבן פאר שמעון די חפץ אין די הענט אריין צו נישט. פשט אזוי, די משנה רעדט זיך, אונזער משנה רעדט זיך, אז ראובן געבט אין די הענט אריין פאר שמעון א חפץ, ער נעמט אים אויף אלס שומר, און ער לייגט שפעטער צו, קענסט עס צורייסן, קענסט עס צוברעכן. איז דא זאגט מען, אז היות וואס ער האט אים עס געגעבן אין די הענט אריין, איז אוודאי וויל ער ער זאל זיין א שומר. איי פארוואס האט ער צוגעלייגט קענסט צורייסן קענסט עס צוברעכן? ווייל ער האט אים געוואלט בארואיגן. שמעון האט נישט געוואלט זיין א שומר, וואס דארף איך די גאנצע אחריות? זאגט ראובן זארג דיך נישט, אפילו דו צורייסט עס, אפילו דו צוברעכסט עס, גייט מיך נישט אן קענסט צוברעכן קענסט צורייסן, איז פאר דעם איז טאקע די דין אז טאמער שמעון צורייסט עס צוברעכט עס איז ער חייב, חוץ אז ראובן זאגט קלאר על מנת לפטור, אבער אז ער זאגט נישט על מנת לפטור איז חייב, איז פון דעם רעדט זיך די משנה, מה שאין כן די ברייתא, די ברייתא רעדט זיך אז ראובן געבט נישט פאר שמעון גארנישט אין די הענט אריין, נאר וואס? די חפץ ליגט ערגעץ אנדערש, און ראובן זאגט פאר שמעון מיין חפץ ליגט דארט, איך וויל זאלסט עס פון דארט אפנעמען, און דאס זיין א שומר אויף דעם, און קענסט עס צורייסן, קענסט עס צוברעכן. דא, היות ער האט אים עס נישט געגעבן אין די הענט אריין, איז דא זאגט מען ער האט באמת נישט געוואלט עס זיין א שומר, נאר ער האט באמת געקענט באשטיין אז שמעון זאל עס צורייסן און צוברעכן, איז דא טאקע טאמער שמעון צורייסט עס צוברעכט עס, אדער אפילו איז פושע אין דעם, איז ער פטור פון צו באצאלן. אמר ליה רבה, פרעגט אבער רבה צו רב הונא, ווי אזוי קענסטו איינזעצן די ברייתא ביי אזא ציור, ביי א ציור וואס ראובן האט עס נישט געגעבן פאר שמעון אין די הענט אריין, לשמור דאתא לידיה משמע, די ברייתא דרש'נט דאך די פסוק פון כי יתן איש אל רעהו כסף או כלים לשמור, איז כי יתן איז פשט ער האט עס געגעבן, ראובן האט עס געגעבן פאר שמעון און אף על פי כן זאגט די ברייתא אז טאמער ראובן לייגט צו קענסט עס צורייסן קענסט עס צוברעכן, איז קען עס שמעון צורייסן צוברעכן איז ער פטור, און וויאזוי זאגסטו אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס ראובן האט עס נישט געגעבן פאר שמעון אין די הענט אריין, אלא אמר רבה, ממילא זאגט רבה אן אנדערע תירוץ, הא והא דאתא לידיה, סיי די משנה סיי די ברייתא רעדט זיך אז ראובן האט עס געגעבן פאר שמעון אין די הענט אריין נאר וואס דען ולא קשיא הא דאתא לידיה בתורת שמירה והא דאתא לידיה בתורת קריעה פשט אזוי די משנה רעדט זיך אז ראובן געבט פאר שמעון א חפץ אפצוהיטן ער זאגט אים איך וויל זאלסט זיין א שומר אויף דעם שפעטער זאגט ער קענסט עס צורייסן קענסט עס צוברעכן איז דא זאגט מען אז היות ער האט אים געמאכט א שומר פארוואס האט ער צוגעלייגט קענסט צורייסן קענסט צוברעכן סתם ווייל ער האט אים געוואלט בארואיגן אבער נישט באמת ווייל ער האט אים געגעבן רשות עס צורייסן צוברעכן דא אוודאי איז ער חייב מה שאין כן די ברייתא די ברייתא רעדט זיך אז ווען ראובן האט עס געגעבן פאר שמעון נישט פשט ער האט אים קודם געמאכט א שומר און נאכדעם וואס ער האט אים געמאכט שומר האט ער צוגעלייגט קענסט צורייסן קענסט צוברעכן נאר תוך כדי וואס ער האט אים געמאכט א שומר האט אים געזאגט איך מאך דיר א שומר קענסט עס צורייסן צוברעכן און אזוי האט ער אים עס איבערגעגעבן איז דא ביי אזא ציור איז ביי דעם דרש'נט די ברייתא פון לשמור אז דאס הייסט נישט לשמור דאס הייסט נישט א שומר און פאר דעם טאקע טאמער שמעון צוברעכט עס צורייסט עס אדער איז פושע איז ער פטור. זאגט די גמרא ווייטער, ההוא ארנקא דצדקה דאתא לפומבדיתא, ס'איז געווען א בערזל פון צדקה וואס איז אנגעקומען צו פומבדיתא, אפקדיה רב יוסף גבי ההוא גברא רב יוסף איז געווען גבאי צדקה אין שטאט, האט ער עס מפקיד געווען ביי א געוויסע מענטש אז יענע מענטש זאל עס מחלק זיין פאר די עניי פומבדיתא. פשע ביה יענע מענטש האט פושע געווען, און אתו גנבי גנבוה גנבים האבן גע'גנב'עט די בערזל. חייביה רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט ער דארף באצאלן. אמר ליה אביי, האט אביי געפרעגט פארוואס, והתניא לשמור ולא לחלק לעניים, מ'האט דאך פריער געזען א ברייתא אז טאמער ראובן האט ממנה געווען שמעון לחלק לעניים הייסט נישט שמעון א שומר, איז אפילו ער האט פושע געווען איז ער פטור פון צו באצאלן, און פארוואס דא האט רב יוסף מחייב געווען? אמר ליה, ענטפערט רב יוסף, עניי דפומבדיתא מיקץ קיץ להו ולשמור הוא, פשט ענטפערט רב יוסף אז אזוי ווי מען האט פריערט געזען די סיבה פארוואס דער מענטש ווען איינער ווען ראובן געבט פאר שמעון צו מחלק זיין לעניים די סיבה פארוואס שמעון איז פטור איז ווייל פאר ראובן איז ער פטור ווייל ער איז נישט קיין שומר פאר די עניים איז ער פטור ווייל פון יעדן עני קען ער זיך אויסדרייען זאגן, נישט פאר דיר וואלט איך געגעבן איך וואלט געגעבן פאר א צווייטן. אבער אין פומבדיתא זאגט רב יוסף איז געווען קביעות'דיגע עניים, וואס די עניים פלעגן קריגן א קביעות'דיגע סכום יעדע וואך, איז דא קען ער נישט זאגן איך וואלט געגעבן פאר א צווייטן עני, ווייל יעדע עני האט א קביעות'דיגע סכום וואס ער באקומט, און ממילא דא קענען די עניים קומען צו דעם מענטש מיט א טענה וואו איז אונזער געלט, איז ער טאקע מחיוב צו צאלן פאר די עניים, הדרן עלך החובל, הדרן עלך החובל, הדרן עלך החובל. זאגט די הייליגע משנה ווייטער א נייע פרק. הגוזל עצים ועשאן כלים, איינער האט געגנבעט העלצער, און ער האט עס געטוישט, ער האט געמאכט א שינוי מעשה, ער האט עס געטוישט און געמאכט פון דעם כלים. אדער צמר, ער האט געגנבעט וואל, ועשאן בגדים, ער האט געמאכט פון דעם בגדים, איז דער דין איז משלם כשעת הגזילה, דארף ער צאלן כשעת הגזילה, בשעת ער האט עס געגנבעט איז עס נאר געווען עצים אדער צמר, דאס דארף ער באצאלן. פשט ער דארף נישט צוריק געבן די כלים, די בגדים דארף ער נישט צוריק געבן, ער דארף צוריק געבן געלט וויפיל ס'איז ווערט געווען בשעת נאך געווען עצים, וויפיל ס'איז ווערט געווען. בשעת נאך געווען צמר, פארוואס? ווייל היות עס איז געווען דא א שינוי האט ער עס קונה געווען און יעצט דארף ער צאלן וויפיל ס'איז ווערט געווען בשעת הגזילה. די זעלבע זאך זאגט די משנה גזל פרה מעוברת וילדה אז איינער האט גע'גנב'עט א טראגעדיגע קי און נאכן גניבה האט עס געהאט די קינד אדער רחל טעונה וגזזה ער האט גע'גנב'עט א אנגעלאדענטע שעפעלע אנגעפילט מיט וואל און ער האט עס געשוירן איז משלם דמי פרה העומדת לילד ודמי רחל העומדת ליגזז דארף ער צאלן כשעת הגזילה א טראגעדיגע קי אדער א אנגעפילטע רחל. יעצט, דרך אגב פון רש"י איז משמע אז די שינוי איז נישט געשען די קי אליין, די שינוי איז נישט געשען די רחל די שינוי איז געשען אין די עובר און די וואל איז פאר דעם די קי דארף ער צוריק געבן די רחל דארף ער צוריק געבן און ער דארף באצאלן די הפרש וויפיל ס'ווערט א טראגעדיגע קי מיט א קי אן וואס איז נישט טראגעדיג די הפרש דארף מען באצאלן זעלבע זאך ביי רחל על כל פנים זאגט די משנה ווייטער גזל פרה ונתעברה אצלו וילדה איינער האט גע'גנב'ט א פרה וואס איז נישט געווען מעוברת ס'איז נתעברה ביי אים ביים גנב און שפעטער האט עס געהאט די קינד אדער רחל ונטענה אצלו וגזזה איז משלם כשעת הגזילה ווייטער צאלט ער כשעת הגזילה זה הכלל זאגט די משנה כל הגזלנים משלמין כשעת הגזילה זאגט די הייליגע גמרא אמרי מ'האמיר געזעהן אין די משנה עצים ועשאן כלים אין אז איינער גנב'עט העלצער מאכט פון דעם כלים איז דאס הייסט א שינוי איז יעצט דארף ער נישט צוריק געבן די כלים נאר ער דארף צוריק צאלן די געלט וויפיל ס'ווערט געווען די עצים איז משמע פון דעם אז שיפן לא אז נאר טאמער ער האט געמאכט פון די העלצער כלים דעמאלטס דאס הייסט גענוג א שינוי אז ער איז עס קונה וואס אבער טאמער ער האט נישט געמאכט קיין כלים נאר האט געגנבעט העלצער גראבע שטיקער העלצער און ער האט עס אויסגעגראדענט ס'זאל זיין שיינע ברעטער איז דאס הייסט נישט גענוג א שינוי ווייל ווען יא וואלט די משנה געדארפט זאגן אז ברגע וואס מ'האט עס שיפן ברגע וואס מ'האט עס גראד געמאכט האט מען עס שוין קונה געווען די משנה האט נישט געזאגט דאס די משנה האט געזאגט אז נאר ווען מ'מאכט פון דעם כלים פשט נאכן אויסגראדענען האט מען געמאכט פון דעם כלים דאס הייסט שוין א שינוי. איז משמע אז שיפוי אליין הייסט נישט קיין שינוי. די זעלבע זאך צמר ועשאן בגדים אין, ליבנן לא. ס'איז משמע פון די משנה אז מ'גנב'עט וואל און מ'מאכט אים בגדים, דעמאלטס דאס הייסט א שינוי איז מען קונה. אבער טאמער מ'האט נאר מלבן געווען די וואל, מ'האט עס ווייס געמאכט, איז דאס הייסט נישט גענוג א שינוי. ורמינהי, פרעגט די גמרא א סתירה פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, גזל עצים ושיפן, עבדים, אבנים וסיתתן, צמר וליבנן, פשתן ונקהו, משלם כשעת הגזילה, די ברייתא זאגט קלאר אז מען גנב'עט האלץ און מען מאכט עס גראד, אדער שטיינער און מען גראדענט עס אויס, אדער וואל, מען מאכט עס ווייס, אדער פשתן וואס מען רייניגט אויס, דאס אליין הייסט אויך גענוג א שינוי, און מען איז עס קונה, מען דארף צאלן כשעת הגזילה, איז א סתירה פון די משנה און די ברייתא. אמר אביי, ענפערט אביי, תנא דידן קתני שינוי דרבנן, דהדרא, וכל שכן שינוי דאורייתא, פשט אזוי, ס'איז דא א שינוי דאורייתא, און ס'איז דא א שינוי דרבנן, מן התורה איז נאר א שינוי וואס מ'קען נישט צוריק דרייען הייסט א שינוי, א שינוי וואס מ'קען צוריק דרייען הייסט נישט קיין שינוי, דרבנן, חכמים האבן צוגעלייגט אפילו א שינוי וואס מ'קען צוריק דרייען הייסט אויך א שינוי, און ממילא זאגט אביי, אונזער משנה רעדט פון א שינוי דרבנן אז אפילו א שינוי דרבנן איז מען אויך קונה כל שכן א שינוי דאורייתא, און פארדעם זאגט די משנה אזוי עצים ועשאן כלים בעצים משופין ומאי נינהו נסרים, דשינוי דהדר לברייתא הוא, דאי בעי משליף להו. פשט, זאגט אביי, דאס וואס שטייט ביי אונז אין משנה הגוזל עצים ועשאן כלים, מיינט נישט איינער האט גע'גנב'עט גראבע שטיקער העלצער, ער האט עס פלאך געמאכט, געמאכט פון דעם ברעטער, נאכדעם געמאכט פון דעם כלים. נישט פון דעם רעדט די משנה. נאר די משנה רעדט, איינער האט גע'גנב'עט ברעטער, שיינע ברעטער, פון דעם האט ער געמאכט כלים. יעצט, קען מען דאס בעצם צונעמען, מען קען צונעמען די כלים און צוריקדרייען. פון דעסוועגן זאגט די משנה, אז אפילו מען קען עס צוריקדרייען, ס'איז נאר געווען דא א שינוי דרבנן, הייסט עס אויך א שינוי, א שינוי דרבנן הייסט אויך א שינוי, די זעלבע זאך צמר ועשאן בגדים רעדט זיך נישט אז מען האט געגנבעט גראבע שטיקער צמר גראד נאכן אויסשערן, נאר עס רעדט זיך בצמר טווי, נאכדעם וואס מען האט שוין געמאכט פון דעם וואל שטריק פאדעם, האט איינער געגנבעט די פאדעם, און געמאכט פון דעם א בגד, וואס דשינוי דהדר לברייתא הוא דאי בעי סתר ליה, וואס טאמער מען וויל קען מען צענעמען דעם בגד, איז אף על פי כן זאגט די משנה די שינוי הייסט א שינוי, א שינוי דרבנן הייסט אויך א שינוי, וכל שכן שינוי דאורייתא פארשטייט זיך א שינוי דאורייתא הייסט אוודאי א שינוי, ווייטער ותנא ברא, די ברייתא רעדט זיך פון עפעס אנדערש, די ברייתא רעדט זיך נאר פון א שינוי דאורייתא, שינוי דאורייתא קתני, שינוי דרבנן לא קתני, די ברייתא רעדט פון א שינוי דאורייתא וואס אוודאי אונזער משנה איז אויך מודה אז א שינוי דאורייתא איז קונה, אזוי ענפערט אביי, רב אשי אמר, רב אשי זאגט ניין, רב אשי זאגט תנא דידן נמי שינוי דאורייתא קתני, אונזער תנא אונזער משנה האלט אויך נאר פון שינוי דאורייתא נישט פון שינוי דרבנן, איי פון אונזער משנה איז משמע אז ווען מען איז נאר משפה האלץ ווען מען גראדענט אויס האלץ אדער ווען מען ווייסט אויס וואל מען מאכט וואל ווייס מען איז מלבן וואל איז משמע אונזער משנה דאס אליין איז נישט גענוג א שינוי און אין די ברייתא זעהט מען קלאר אז יא זאגט רב אשי ניין עצים ועשאן כלים בוכאני דהיינו שיפן פשט זאגט רב אשי אוודאי אונזער משנה איז אויך מודה אז טאמער מען איז משפה האלץ מען מאכט גראד האלץ הייסט עס א שינוי נאר אונזער משנה רעדט זיך נישט אז מען האט געמאכט א כלי נאכן גראדן אויסגראדען די האלץ נאר אונזער משנה רעדט זיך אז א מענטש האט גע'גנב'עט האלץ גראבע שטיקער שטיקער האלץ און ער האט עס אויסגעגראדנט און מיטן אויסגראדענען אליין איז געווארן א כלי איז דא אזא כלי וואס הייסט א בוכנא דאס איז אזא שטיקל האלץ וואס מ'נוצט אויף צו צו שטעסלען א שטעסל האט געהאט א שטיקל האלץ מ'האט געהאקט מיט דעם איז דאס פון דעם רעדט די משנה פון די כלי פון אזא סארט כלי רעדט די משנה וואס ווען מ'מאכט דאס קען זיך עס נישט צוריק דרייען ס'איז א געהעריגע שינוי פשט מיטן משפה זיין אליין מיטן אויסגראדענען די האלץ אליין איז געשען די שינוי מיט די כלי די זעלבע זאך צמר ועשאן בגדים רעדט זיך אויך נישט אז א מענטש האט גע'גנב'עט וואל ער האט עס געמאכט ווייס ער האט עס מלבן געווען שפעטער האט ער געמאכט א בגד ניין ווייל דעמאלטס איז אוודאי די שינוי איז חל ברגע וואס מען האט עס מלבן געווען נאר וואס דען די משנה רעדט זיך נמטי א מענטש האט געמאכט נמטי נמטי דאס איז פעלט טייטש מען נעמט וואל מען פרעסט עס צאם עס ווערט פון אים א סחורה דהיינו שינוי דלא הדר דאס איז א שינוי וואס קען מען קען נישט שפעטער צוריק דרייען אבער עס רעדט זיך אז עס איז נישט געווען קיין ליבון ווען עס וואלט געווען א ליבון איז די ליבון אליין הייסט אויך א שינוי און ממילא איז נישט קיין סתירה צווישן די משנה און די ברייתא סיי די משנה סיי די ברייתא ביידע זענען אוודאי מודה אז ליבון אליין הייסט א שינוי. פרעגט אבער די גמרא, וליבון מי הוי שינוי? איז דען אזוי אז ליבון אליין איז א שינוי? ורמינהי פרעגט די גמרא א סתירה פון א משנה אין חולין. די משנה רעדט פון ראשית הגז, א מענטש וואס שערט אפ וואל דארף געבן די ראשית הגז פארן כהן, איז זאגט די משנה, לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור, טאמער איינער האט גענומען די וואל ער האט עס געפארבט, איז דאס שוין א שינוי איז עס קונה און ער איז שוין פטור פון דאס צו געבן פארן כהן ווילאנג ער האט עס נישט משנה געווען און באגייט דארף ער עס געבן פארן כהן ברגע עס איז געווען א שינוי ער האט עס געפארבט איז פארבן איז א גרויסע שינוי איז דארף מען עס מער נישט געבן פארן כהן וואס איז אבער טאמער ליבנו ולא צבעו ער האט עס נאר ווייס געמאכט ער האט עס נאר מלבן געווען ער האט עס נישט געפארבט חייב דארף ער עס דאך געבן פארן כהן זעהט מען אז ליבון הייסט נישט קיין שינוי. אמר אביי, זאגט אביי לא קשיא, הא ר' שמעון הא רבנן, פשט ס'א מחלוקת ר' שמעון די חכמים צו ליבון איז א שינוי צו נישט, ר' שמעון האלט אז ליבון איז א שינוי, חכמים האלטן ליבון איז נישט קיין שינוי, און ממילא די ברייתא וואס אין די ברייתא האט מען געזעהן אז ליבון הייסט א שינוי, ווי מען האט געזעהן גזל עצים ושיפן אבנים וסיתתן צמר וליבנן, האט די ברייתא געזאגט משלם כשעת הגזילה זעהט מען אז ליבון איז א שינוי, די ברייתא גייט כשיטת ר' שמעון, ווייטער די משנה אין חולין. וואס דארט איז משמע, ליבנו ולא צבעו חייב אז ליבון איז נישט קיין שינוי, דאס גייט כשיטת חכמים, ווי זעהט מען אז א מחלוקת ר' שמעון די חכמים, דתניא, מען האט געלערנט א ברייתא, די ברייתא רעדט אויך פון ראשית הגז, איז ביי ראשית הגז איז דא א דין ווען איז א מענטש מחויב ראשית הגז, א מענטש האט איין שעפעלע און שערט עס אפ, דארף ער נישט געבן ראשית הגז, נאר טאמער א מענטש האט געשוירן פינף שעפעלעך, פון יעדעס איינס א מנה מיט א האלב, דעמאלטס איז מען מחויב ראשית הגז, איז זאגט די ברייתא, דתניא, גזזו, טוואו וארגו, איין מצטרף פשט וואס איז טאמער איינער האט געהאט אפאר שעפעלעך ער שערט אפ איין שעפעל, און נישט ער גייט גראד צום נעקסטן, נאר נאכן אויסשערן די ערשטע איז גראד מאכט ער פון די וואל פאדעם, נאכדעם שערט ער די נעקסטע, איז דא, זאגט די ברייתא זענען זיך נישט מצטרף פשט היות ער האט געמאכט א שינוי ביי די ערשטע, איז זיך עס נישט מצטרף צו די וואל פון די צווייטע, וואס איז טאמער ליבנו? ער האט געשוירן א שעפעלע און ער האט עס ווייס געמאכט ער האט ווייס געמאכט די וואל נאכדעם האט ער געשוירן די צווייטע איז די שאלה צו דאס הייסט א שינוי צו נישט צו זיך מצטרף צו נישט איז רבי שמעון אומר איין מצטרף רבי שמעון זאגט ניין ס'הייסט א שינוי און ממילא די וואל פון די אלע שעפעלעך זענען זיך נישט מצטרף וחכמים אומרים מצטרף זיך יא מצטרף וחכמים האלטן אז ליבון איז נישט קיין שינוי און ממילא זאגט אביי אז די מחלוקת צווישן די ברייתא און די משנה די ברייתא גייט כשיטת רבי שמעון די משנה גייט כשיטת חכמים, רבא אמר, רבא ענטפערט אן אנדערע תירוץ, זאגט רבא הא והא ר' שמעון, סיי די משנה אין חולין, סיי די ברייתא, וואס אין די ברייתא משמע אז ליבון איז א שינוי ביידע גייט כשיטת ר' שמעון, איי ר' שמעון האט מען געשמועסט האלט אז ליבון איז א שינוי, און וויאזוי שטייט אין די משנה אין חולין אז ליבון איז נישט קיין שינוי, זאגט רבא ולא קשיא, הא דנפציה נפוצי, הא דסרקיה סרוקי, ס'ווענדט זיך וואסערע סארט ליבון מען מאכט. אז מען מאכט עס מיט די הענט, מען קעמט אויס די וואל מיט די הענט, דאס אוודאי הייסט נישט קיין שינוי, און פון דעם רעדט די משנה אין חולין. ווייטער טאמער מען קעמט עס אויס מיט א קעמל, מיט א כלי, דאס הייסט א שינוי, און פון דעם רעדט די ברייתא. פון אזא סארט שינוי זאגט די ברייתא אז ליבון הייסט א שינוי פון אזא סארט ליבון. רבי חייא בר אבין אמר, רבי חייא בר אבין ענטפערט א אנדערע תירוץ. זאגט רבי חייא בר אבין אז אוודאי ווען סקומט צו געהעריגע ליבון איז דא א מחלוקת חכמים און רבי שמעון אבער פון דעסוועגן די משנה און די ברייתא די סתירה וואס אונז האמיר דא צו ליבון הייסט א שינוי צו נישט יעדער איז מודה צו סיי צו די משנה סיי צו די ברייתא פארוואס זאגט רבי חייא בר אבין הא דחווריה חוורי הא דכבריה כבורי פשט זאגט רבי חייא בר אבין נישט די משנה און נישט די ברייתא רעדן זיך פון א געהעריגע ליבון א געהעריגע ליבון טאקע מחלוקת חכמים מיט רבי שמעון, נאר וואס? דא רעדט זיך, די משנה רעדט זיך, אז מ'האט עס ווייס געמאכט דורך דעם אז מ'האט געווייקט די וואל אין וואסער, דאס הייסט לויט קיינעם נישט קיין שינוי, דאס הייסט אז לויט קיינעם נישט קיין ליבון, פאר דעם טאקע שטייט אין משנה חולין אז טאמער מ'האט מלבן געווען הייסט נישט קיין שינוי, מה שאין כן די ברייתא גייט אויך לויט יעדעם ווייל די ברייתא רעדט זיך אז מ'האט מלבן געווען דורך עס אויסרויכערן מיט גופרית, אזוי זאגט רש"י, איז דאס הייסט לויט יעדעם א שינוי, און פאר דעם טאקע שטייט אין די ברייתא אז ליבון איז א שינוי. פרעגט אבער די גמרא, השתא יש לומר, צבע, לר' שמעון לא הוה שינוי, ליבון הוה שינוי, פשט על כל פנים דאס האט מען געזען לויט יעדעם אז לויט ר' שמעון איז ליבון א שינוי, אבער אויף דעם פרעגט די גמרא, אז מ'העט שוין זען לויט ר' שמעון אז אפילו פארבן, וואס פארבן קומט נאך מלבן זיין, און פארבן איז סאך שטערקער ווי מלבן זיין, האלט ר' שמעון אז פארבן איז אויך נישט קיין שינוי, איז אויב פארבן איז נישט קיין שינוי, וויאזוי זאגסטו מיר אז ליבון לויט ר' שמעון איז א שינוי? איז ווי זעהט מען אז לויט ר' שמעון איז פארבן נישט קיין שינוי? דתניא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, גזז, ראשון ראשון וצבעו, ראשון ראשון וטוואו, ראשון ראשון וארגו, אין מצטרף. פשט, תנא קמא האלט דא אין די ברייתא אז טאמער א מענטש האט געשוירן איין שעפעלע, און ער האט געפארבט די וואל, נאכדעם האט ער געשוירן די צווייטע שעפעלע, אדער ער האט געוועבט מיט די ערשטע שעפעלע, פשט ער האט געשוירן די ערשטע שעפעלע און געוועבט די וואל, אדער ער האט געמאכט פון דעם א פאדעם, אבער אונז וועלמיר בעיקר רעדן פון דעם צבעו, אז טאמער איינער האט געפארבט דעם וואל פון דעם ערשטן שעפעלע און געגאנגען צום צווייטן, שפעטער געשוירן דעם צווייטן, געפארבט און נאכדעם געגאנגען צום דריטן, איז ביי די ציור זאגט די ברייתא זענען זיך נישט מצטרף, פשט די פארבן הייסט א שינוי, און ממילא די וואל פון די אלע שעפעלעך זענען זיך נישט מצטרף. ר' שמעון בן יהודה אומר משום ר' שמעון, ר' שמעון בן יהודה זאגט דא נאך בשם ר' שמעון, אז צבעו מצטרף, פארבן הייסט נישט קיין שינוי, און ממילא איז זיך עס יא מצטרף זעהט מען קלאר אז ר' שמעון האלט אז אפילו פארבן איז נישט קיין שינוי. אמר אביי, ענפערט אביי לא קשיא, הא רבנן אליבא דר' שמעון, הא ר' שמעון בן יהודה אליבא דר' שמעון, פשט ס'טאקע דא א מחלוקת בשיטת ר' שמעון, חכמים האלטן בשיטת ר' שמעון אז מלבן זיין הייסט יא א שינוי, און זעלבע זאך פארבן, מה שאין כן רבי שמעון בן יהודה האלט אז ניין, נישט פארבן נישט מלבן זיין ביידע הייסן נישט קיין שינוי פשט ס'א מחלוקת בשיטת רבי שמעון. רבא אמר, רבא ענטפערט אן אנדערע תירוץ. זאגט רבא לעולם לא פליגי רבנן עליה דרבי שמעון בן יהודה. ס'איז נישט דא קיין מחלוקת צווישן חכמים רבי שמעון בן יהודה בשיטת רבי שמעון. נאר יעדער איינער האלט אז לויט רבי שמעון איז פארבן נישט קיין שינוי און ליבון איז יא א שינוי? איי ווי שטימט עס? אויב פארבן הייסט נישט קיין שינוי, איז ליבון וואלט אוודאי און אוודאי נישט געדארפט הייסן א שינוי, ווייל פארבן איז לכאורה אסאך שטערקער ווי מלבן זיין. זאגט רבא ניין, ושאני צבע הואיל ויכול להעבירו על ידי צפון, פשט ווען עס קומט צו פארבן, פארבן קען מען מאכן אויס, מען קען פארבן עפעס און מיט זייף דאס אויסוואשן, מה שאין כן ליבון איז א זאך וואס בלייבט, איז פאר דעם איז ליבון א שינוי. אבער אויב אזוי האבן מיר א גרויסע פראבלעם, ווייל לויט ווי רבא זאגט אונז דא, איז קומט אויס אז יעדער איינער איז מודה אז ר' שמעון האלט אז ליבון הייסט יא א שינוי, און פארבן הייסט נישט קיין שינוי. יעצט אזוי. פריעד האבן מיר געפרעגט א סתירה פון א ברייתא און א משנה, אין די ברייתא האבן מיר געזעהן אז ליבון הייסט א שינוי, אין די משנה האבן מיר געזעהן אז ליבון הייסט נישט קיין שינוי, איז אביי האט געענטפערט אז ס'איז א מחלוקת ר' שמעון די חכמים, רבא האט געענטפערט אז ביידע גייט כשיטת ר' שמעון, נאר ס'ווענדט זיך וואס א סארט ליבון, ווען מ'איז מלבן מיט די הענט איז דאס איז נישט קיין שינוי, ווען מ'איז מלבן מיט א כלי מיט א קעמל איז דאס יא א שינוי, קומט אויס לויט ווי רבא האט געענטפערט, איז אז סיי די ברייתא און סיי די משנה אין חולין ביידע גייען כשיטת ר' שמעון, אויב אזוי לאמיר יעצט אריינקוקן אין די משנה אין חולין, וואס שטייט אין די משנה אין חולין? אין די משנה אין חולין שטייט לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור, ליבנו ולא צבעו חייב, אין די משנה אין חולין שטייט אז ווען מען פארבט וואל הייסט עס א שינוי, ווען מ'איז מלבן וואל הייסט עס נישט א שינוי. יעצט לויט רבא וויאזוי שטימט די משנה? פשט גאנץ גוט די חלק פון ליבון, ווען מ'איז מלבן וואל ס'הייסט נישט קיין שינוי, און מ'שמועסט מיר דאך יעצט לויט ר' שמעון הייסט ליבון א שינוי, האט מען טאקע גענטפערט אז ס'רעדט זיך מ'האט'ס מלבן געווען מיט די הענט, ווען מ'איז מלבן מיט די הענט הייסט נישט קיין שינוי. אבער שטייט דאך אנפאנג די משנה אז צבע, פארבן, הייסט יא א שינוי. און לויט ווי מ'שמועסט מיר דא יעצט, האלט ר' שמעון אז פארבן איז נישט קיין שינוי. און רבא זעצט דאך איין יענע משנה כשיטת ר' שמעון. איז וויאזוי שטימט די משנה אויב ר' שמעון האלט אז פארבן איז נישט קיין שינוי ווייל מ'קען עס ארויס נעמען מיט זייף, און וויאזוי זאגט די משנה דארט אין חולין אז פארבן הייסט יא א שינוי, איז אויף דעם זאגט רבא וכי קתני התם לא הספיק ליתנו לו עד שצבעו פטור ואוקימנא כדברי הכל בקלא אילן דלא עבר, פשט דאס אז כ'האב איינגעזעצט יענע משנה כדברי הכל אז ס'שטימט אויך מיט ר' שמעון, און אין די משנה זעהט מען דארט. אז פארבן הייסט יא א שינוי, און אונז שמועסט מען דאך יעצט אז לויט ר' שמעון הייסט פארב נישט א שינוי, אויף דעם ענפערט רבא, יענע פארבן איז אנדערש, די פארבן פון די משנה חולין רעדט זיך מען האט געפארבט מיט קלא אילן, קלא אילן איז אזא שטארקע בלויע פארב וואס מען נוצט אויף תכלת, איז דאס איז א פארב וואס קומט נישט ארויס מיט זייף, וואס דארט אוודאי איז ר' שמעון אויך מודה אז אזא סארט פארב איז א שינוי.